מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף צדיק ט עמוד א'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. מ'האבן געלערנט אין די משנה אזא פאל. א חבורה אידן האבן זיך צוגעגרייט, מען גייט ברענגען קרבן פסח, די שמחה איז גרויס, היינט איז די טאג מען גייט ברענגען דעם קרבן. איז למעשה האט זיך ארויסגעשטעלט מען זוכט דעם קרבן און מען טרעפט עס נישט, איז יעצט וואס טוט מען? גייט מען ברענגען א פרישע קרבן? זאל מען זוכן דעם אלטן קרבן? אויף דעם זאגט די משנה פיר פארשידענע פעלער, די ערשטע פאל איז געווען, די חבירה זאגט פאר דעם איינעם און ער זאגט קוק אהער, דו גיי זוכן דעם קרבן, דו ביסט דאך א חלק פון אונזערע חבירה, גיי זוך דעם ארגינעלן קרבן, זאלסט עס טרעפן און מאך א קרבן פסח פאר אונז אלע, איז למעשה דער איד איז געגאנגען זוכן און ער האט געטראפן דעם קרבן פסח. נאר די גאנצע חבורה זיי זענען געווארן נערוועז, זיי האבן גארנישט געהערט פון אים, און זענען זיי געגאנגען ברענגט א אייגענע קרבן פסח. אויף דעם זאגט די משנה, באמת די חבורה איז א חלק פון דעם שליח'ס קרבן, און אויב איז ער געווען דער ערשטער דא, אוודאי דארף מען זיי זיך מצטרף זיין צום שליח. אויב זענען זיי געווען ערשט, אוודאי קענען זיי מאכן זייער אייגענע קרבן פסח. דער שליח אליינס, ער איז זיכער גייט מיט זיין אייגענע קרבן פסח. שפעטער ברענגט די משנה נאך א פאל. דער שליח, ער זאגט פאר דעם ציבור, זיי האבן גארנישט גערעדט. אקעי, מ'האט פארלוירן, אקעי, ס'וועט זיין וואס ס'וועט זיין. דעם אלטן קרבן, דאס איז געענדיגט. אבער קומט דא איינער און ער זאגט ווייסט וואס ניין איך וויל זוכן דעם ארגינעלן קרבן אבער ער בעט זיינע חברים אויב טרעף איך נישט מיין קרבן אז איך קום נישט צוריק פליז עטס זאלטס מאכן א קרבן פאר מיך דאס הייסט ער איז זיך מחבר צו זיי אויף דעם זאגט ווייטער די משנה אויב האט ער גענומען זיין קרבן און ער האט עס גע'שחט'ן פאר זיי האבן געטראפן פאר זיי האבן געמאכט א קרבן פסח אוודאי איז זיין קרבן א גוטע קרבן און זיי עסן פון זייער קרבן אויב זיי האבן אבער ערשט גע'שחט'ן און נאכדעם האט די שליח געטראפן זיין קרבן, אוודאי מוז די שליח גיין און זיך מחבר זיין יעצט צו די גאנצע חבירה. שפעטער האט מען געהאט א דריטע פאל מיט א פערדע פאל און דא הייבט די גמרא אן רעדן דערפון. איז לאמיר אנהייבן די גמרא דף צדיק ח' עמוד ב'. תנו רבנן. אמר להן, די שליח זאגט צו זיי, איך וויל זיין א חלק פון ענקער קרבן. דאס הייסט, עטס גייטס מאכן א פרישן קרבן, איך וויל זיין א חלק פון דיין קרבן. אבער ואמרו לו, זיי האבן אויך געזאגט צו אים, צום שליח, אונז ווילן מיר זיין א חלק פון דיינס, דאס הייסט אויב גייסטו טרעפן דעם קרבן, ווילן מיר אונז חבירה'ס זיין א חלק פון דיין קרבן. איז אויף דעם זאגט די משנה, אוכל מן הראשון, דער וואס שעכט דעם ערשטן, דאס איז דער קרבן פסח פאר יעדעם איינעם, טאמער די שליח געטראפן ערשט איז יעדער איינער זיך מחבר מיטן שליח, אויב די ציבור געמאכט ערשט דעם קרבן איז די שליח גייט צו די חלק צום ציבור. שפעטער דעם פערדן פאל געווען לא אמר להן ולא אמרו לו, קיינער האט נישט געזאגט קיין ווארט, די חבורה איז צוזאמגעפאלן, מען האט פארלוירן, מען האט געהאט דא ייאוש, אקעי, יעדער איינער גייט מאכן א אייגענע קרבן פסח. און יעצט דער שליח גייט און ער טרעפט נאך אלץ זיין קרבן, און זיי מאכן זייער אייגענע קרבן, אויף דעם זאגט די משנה, אינן אחראין זה לזה, זיי האבן נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן, מיר האבן נישט געוואלט זיין א חלק פון דיך שליח, דו שליח האסט נישט געבעטן צו זיין א חלק פונעם ציבור, אויב אזוי, יעדער איינער מאכט א קרבן פאר זיך, ס'גייט מיר נישט אן ווער געווען די ערשטע, ווער געווען די לעצטע, ס'האט נישט קיין שום הוה אמינא, ס'האט נישט קיין מקום דא בכלל, ווייל זיי האבן נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן. אויף דעם זאגט די גמרא, מכאן אמרו חכמים, פון דעם האבן חכמים געזאגט, יפה שתיקה לחכמים, דו זעסט ווי שיין ס'איז אמאל צו בלייבן שטיל, דאס הייסט, אינעם דריטן פאל, ווען זיי האבן געזאגט איך'ל זיין א חלק פון דיך, דו'סט זיין א חלק פון מיך, היות זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן און געזאגט, לאמיר עפעס מאכן פלענער וואס וואו ווען, יעצט הייבט זיך אן א פרישע מעשה, ווער געווען ערשט, מוז איך קומען מיט דיך, דו מוזט קומען מיט מיר, דאס הייסט וויבאלד מ'האט אנגעהויבן צו רעדן, הייבט זיך אן א גאנצע דיסקוסיאן וואס וואס דארף איך דא טון, משא"כ אין די פערדע פאל, וואס איך וויל נישט זיין מיט דיך, דו וועסט נישט זיין מיט מיר, מ'האט גארנישט אפגעמאכט, קען יעדער עסן פון זיין אייגענע קרבן, כ'מוז נישט קוקן וועמ'ס שחיטה איז געווען ערשט, זע איך פון דעם ווי גוט ס'איז, ווי וואויל ס'איז אמאל צו בלייבן שטיל. און אויף דעם זאגט די גמרא מכאן אמרו חכמים יפה שתיקה לחכמים וקל וחומר לטיפשים. שנאמר ער ברענגט נאך א פסוק אויל מחריש אמאל האסטו א טיפש וואס ער בלייבט שטיל חכם יחשב אבער דורך דעם וואס ער בלייבט שטיל אמאל קען מען מיינען אה אה זעסטו ער איז א חכם הגם באמת קיין חכם איז ער נישט אבער דורכן שתיקה דאס אליינס כי דאן געט אים אזא כאילו דער מענטש זעט אויס ווי ער איז א חכם. האבן מיר געלערנט ווייטער אין די משנה איז געשטאנען שניים שנתערבו פסחיהם, האבן מיר געהאט אין די משנה דעם פאל וואס צוויי מענטשן האבן געברענגט א קרבן פסח, זיי האבן עס צוגעגרייט, אלעס פיין און וואויל, יעצט בטעות איז געווען עפעס א מיקס אפ צווישן זיי, און די קרבנות ווייס איך נישט וועלכע איז מיינס און וועלכע איז דיינס, האבן מיר געזאגט אזוי, איך האב ראובן מיט שמעון, איך האב צוויי קרבנות פאר ראובן מיט שמעון, איך ווייס נישט וועלכע איז ראובן'ס קרבן און איך ווייס נישט וועלכע איז שמעון'ס קרבן. איז געשטאנען אין די משנה, די ערשטע זאך וואס מען זאל טון איז, ראובן זאל נעמען איין קרבן צו זיך, און שמעון זאל נעמען איין קרבן צו זיך. חוץ דעם וואס זיי נעמען איין קרבן צו זיך, ברענגען זיי עפעס א פרעמדע מענטש, לאמיר אים רופן לוי, דער לוי קומט צוזאמען און ער ווערט א חלק פון ראובן'ס חבורה. איך ברענג אריין נאך א פרעמדע מענטש, לאמיר אים רופן יהודה, וואס ער ווערט א חלק פון שמעון'ס קרבן. איז דא שטייען מיר די מינוט. איך האב דא א חבירה וואס איז יעצט פון צוויי מענטשן אויף איין קרבן, און נאך צוויי מענטשן אויף איין קרבן, יעצט די שאלה איז וויאזוי מאך איך זיכער אז די קרבן וואס איך נעם איז בכלל מיין קרבן. איז געשטאנען אין די משנה אזוי, לאמיר אויסרעכנען און מאכן דעם חשבון אביסל, איז געשטאנען אין די משנה אזוי, די ווייסט וואס די זאלסט טון איז, לעטס ווארק איט אוט, זאגט די משנה אזוי, באמת קען זיין, אז די קרבנות וואס איך האב גענומען צו מיך יעצט, סיי ראובן האט גענומען א קרבן, און סיי שמעון האט גענומען א קרבן, באמת קען זיין די קרבנות וואס זיי האבן גענומען, איז טאקע געווען זייער שעפעלע, פונקט האבן זיי ארויסגעכאפט די ריכטיגע, און געוואלדיג, ראובן וואס האט מיט זיך גענומען יעצט לוי, און שמעון וואס האט מיט זיך גענומען יהודה, צופעליג שטייט יעדער איינער לפי לעבן זיין אייגענע קרבן, און אלעס איז זייער פיין און וואויל, קענען זיי גיין און מקריב זיין דעם קרבן. עס קען אבער זיין אז ניין, זיי האבן געמאכט א טעות, בטעות האב איך גענומען יענעמ'ס קרבן, און שמעון האט בטעות גענומען ראובן'ס קרבן. דאס הייסט, פונקט אזוי ווי עס קען זיין זיי האבן גענומען די ריכטיגע קרבן, קען אויך זיין זיי האבן גענומען דעם פאלשן קרבן. פאר דעם זאגט די משנה, כדי נאך אלץ צו קענען עסן דעם קרבן פסח, דארף מען דא מאכן א שטיקל סוויטש. איז וואס איך טו יעצט, איך נעם דעם ראובן, און איך זאג ראובן, דו גיי אריבער צו די אנדערע זייט, זיי דיך מצטרף צו יהודה. און די זעלבע זאך זאג איך פאר שמעון, דו גיי אריבער צו די אנדערע זייט און זיי דיך מצטרף צו לוי. דאס הייסט, קומט אויס יעצט אז אין יעדע חבירה האב איך איין מענטש וואס באלאנגט זיכער צו די קרבן, און איין מענטש וואס באלאנגט זיכער נישט צו דעם קרבן, און דאס האב איך אויף ביידע זייטן, אויף ביידע כיתות. איז יעצט מאך איך א תנאי און איך זאג אזוי, אויב האבן מיר לכתחילה גענומען דעם פאלשן קרבן, דאס הייסט לוי באמת שטייט דא מיט מיט שמעון, אבער דער קרבן וואס באלאנגט דא שטייט דא אויפן זייט איז באמת דער קרבן פון שמעון, אויב אזוי זאגט שמעון, ווייסט וואס, לוי, נישט קיין שום פראבלעם, דו וועסט זיין א גאסט ביי מיך דעם יום טוב און מיר עסן צוזאמען, און איך בין דאך דאס איז מיין קרבן, שטייען מיר זייער גוט. און די זעלבע מאכט אויכעט ראובן מיט יהודה, אז ראובן זאגט צו יהודה, יהודה, קוק, דו שטייסט דא אויפן פאלשן פלאץ, אבער איך בין דאך יא ריכטיג, פארדעם דו ביסט א גאסט ביי מיך, געוואלדיג, אלעס פיין און וואויל. ס'קען אבער אויך זיין פארקערט, אז די בהמה וואס מ'האט דא גענומען, איז געווען לכתחילה די ריכטיגע, און די גאנצע סוויטש האט באמת נישט אויסגעפעלט, אבער למעשה שטייען זיי דאך יעצט אויפן פאלשן פלאץ, פארדעם זאגט לוי צו שמעון און זאגט אים אזוי. שמעון, דו ביסט פריער געשטאנען אויפן ריכטיגן פלאץ, אבער יעצט שטייסטו אויפן פאלשן פלאץ. נישט געזארגט, דו קום, דו עס עסן מיט מיך, איך לוי שטיי דאך יא אויפן ריכטיגן פלאץ, דו שמעון ביסט יעצט אנגעקומען, דו עס זיין א חלק פון מיר, לאמיר עסן צוזאמען דעם קרבן. דאס הייסט, אז שמעון, דעם אריגינעלן באלעבאס פונעם קרבן, איז זיך מצטרף צו לוי, וואס לוי איז דער מענטש פון די שוק וואס איז יעצט צוגעקומען. באמת קען מען די זעלבע זאך מאכן פארקערט אויכעט. דאס הייסט אזוי, לאמיר נאכאמאל אנהייבן פון אנהייב. איך האב דא די צוויי מענטשן וואס זיי האבן צוגענומען איינעם. כ'האב ראובן וואס האט צוגענומען שמעון, ראובן האט צוגענומען לוי, און איך האב שמעון וואס האט צוגענומען יהודה. קען זיין דער קרבן וואס זיי האבן גענומען, האט צופעליג יעדער איינער גענומען דעם ריכטיגן קרבן, און איך שטיי לעבן מיין קרבן וואס איך האב מיך ממנה געווען אויף דעם, און אלעס איז געוואלדיג. אבער עס קען אויכעט זיין די שעפעלע וואס אונז האבן דא צוגעצויגען צו אונז איז געווען די פאלשע, אז ראובן האט גענומען די קרבן פון שמעון און שמעון האט גענומען די קרבן פון ראובן, איז פארדעם וויבאלד דאס איז דאך א מציאות וואס איז שייך, מאכט מען א סוויטש, אבער אנשטאטס אויסצוטוישן ראובן מיט שמעון, קען איך באמת אויסטוישן די מענטשן מן השוק אויכעט, און איך קען נעמען דעם לוי, און איך קען נעמען דעם יהודה, און איך קען זיי אויסטוישן, איז ווייטער קומט דאך אויס אז אויף יעדע חבורה האב איך א מענטש וואס איז זיכער א מנוי אויף דעם, און איינער וואס איז זיכער נישט קיין מנוי אויף דעם. און אויף דעם זאג איך יעצט אז דער יהודה ער זאגט צו ראובן וואס שטייט לעבן אים, זאגט ער אים קוק אהער, איך בין יעצט אויפן ריכטיגן פלאץ, ווייל די קרבן וואס דו האסט פריער גענומען איז נישט געווען דיינס, איך בין דער ריכטיגער דא, איז דו, דו וואס קומסט, וואס דו ביסט יעצט דא, דו ראובן, וואס דו שטייסט יעצט מיט מיך צוזאמען יהודה, איך יהודה בין דער אמת'דיגער מענטש דא, איז ראובן, געזונטערהייט, דו קענסט קומען עסן מיט מיך יהודה. און די זעלבע זאך געשעהט אויפן אנדערע זייט. פאר דעם קומט אויס אז יעדער איינער איז יעצט איינער וואס איז א חלק פון דעם קרבן. אויב אבער לכתחילה איז יא געווען האב איך גענומען דעם ריכטיגן קרבן, דאס הייסט באמת די גאנצע סוויטש האט בכלל נישט אויסגעפעלט, קומט דאך אויס אז באמת זאג איך צוריק פארקערט, אז ראובן זאגט צו יהודה, ראובן זאלסטו וויסן, דאס איז מיין קרבן פאר דעם יהודה דו ביסט א גאסט ביי מיך, און די זעלבע זאך מיט שמעון, שמעון זאגט פאר לוי, שמעון, איך בין דער ריכטיגער באלעבאס, לוי דו ביסט דער גאסט דא, דו ביסט באמת אויפן פאלשן פלאץ, זאלסטו וויסן, דו קענסט מיט מיך עסן דא, און דו עסט זיין א גאסט ביי מיך. דאס הייסט, אין ביידע פעלער האב איך אמאל אבער, דאס הייסט נישט קיין חילוק וועם מען סוויטשט דא אויס, נישט קיין חילוק וועם איך דריי דא אויס און איך לייג אים אויפן אנדערע זייט, איז אייביג דא אזא מציאות אזוי ווי מען זעט עס דא היילייטעד, אז דער וואס איז געקומען פון דער גאס, דער שוק מענטש, אז ער איז דער עכטיגער באלעבאס דא, ער איז עכטיג ממונה, און ער נעמט דעם אלטן ארגינעלן באלעבאס און ער לאדנט אים איין צו אים. דאס הייסט, כ'האב געהאט, ווען נישט דער שוק מענטש, באמת קען דער עכטיגער באלעבאס נישט עסן יעצט, נאר וויבאלד איך שוק מענטש, וויבאלד איך מענטש פון דער פרעמד, בין יעצט געווארן דא דער עכטיגער באלעבאס, און דו עכטיגער באלעבאס ביסט דאך א פרעמדער דא, ווייל מ'האט געמאכט א טויש, אויב אזוי, געזונטהייט, דו קענסט קומען עסן מיט מיר. און אויף דעם זאגט די גמרא לכאורה לימא מתניתין לא כרבי יהודה, אונזער משנה לכאורה שטימט נישט לפי רבי יהודה, פארוואס? דתניא מיר האבן געלערנט ואם ימעט הבית מהיות משה, אין פסוק שטייט אז אם ימעט הבית מהיות משה, ולקח קענסטו ברענגען נאך שכנים, קענסט צולייגן נאך מענטשן, לכאורה די פסוק וואלט געדארפט זאגן ואם, ואם מעט הבית מהיות משה. די לשון ימעט איז כאילו א פעולה וואס איך טו, ימעט איך מאך עס ווייניגער. איז מלמד לערן איך אויס פון דעם שמתמעטין והולכין, זאלסט וויסן א קרבן פסח ווילסט אוועק נעמען מנויים, געזונטהייט, דאס איז נישט קיין פראבלעם, אבער בלבד שיהא אחד מבני חבורה קיים, איינער פון די ארגינעלע בני חבורה מוז נאך אלס בלייבן ממונה אויף דעם קרבן, דברי רבי יהודה. זאגט רבי יהודה, אז דו ווילסט טוישן מנויים דא, געזונטהייט, דאס שטערט מיר נישט. האסט צען מענטשן זענען געווען איינגעשריבן אויף דעם קרבן, ניין פון זיי קענען אוועקגיין. איין ארגינעלע, ער מוז בלייבן, און ער קען ברענגען א פרישע חבורה זיי זאלן קומען מיט אים עסן קרבן פסח. אבער צו נעמען איינער פון די ארגינעלע בתים און לאמיר זאגן אלע צען אוועקנעמען און לייגן פרישע צען מענטשן, דאס קען איך נישט. כאטשיג וואס איך לייג די פרישע צען מענטשן פאר די אלטע צען מענטשן גייען אוועק, אבער וויבאלד ס'איז ימעט, דאס הייסט ס'איז בכלל נישט מער דא קיין ארגינעלע בעלי בתים וואס זענען געווען א חלק פון דעם קרבן, האלט רבי יהודה די גאנצע קרבן איז א פסול'ע קרבן. מה שאין כן רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט ובלבד שלא יניחו את הפסח כמו שהוא, רבי יוסי זאגט ניין דאס גייט מיר נישט אן, צו דאס יא דא אלטע בעלי בתים נישט דא אלטע בעלי בתים דאס גייט מיר נישט אן, איין זאך גייט מיר יא אן די קרבן זאל נישט אראפ פאלן צו זירא סובסקרייבערס. דאס הייסט איך האב געהאט אייביג מנויים אויף דעם קרבן, דו מאכסט זיכער דער קרבן בלייבט מיט מנויים. מוז עס זיין די אלטע וואס זיי זענען געווען די ארגינעלע מענטשן וואס זענען געווען א חלק פון דעם קרבן? זאגט רבי יוסי ניין, דאס פעלט מיר נישט אויס, ווילאנג איך האב געהאט דא מענטשן מוז איך ברענגען פרישע מענטשן, איז האב איך צען מענטשן וואס זיי זענען געווען מנויים אויפן קרבן און זיי ווילן אוועקגיין, וואס זיי טוען איז ברענגען זיי פרישע מענטשן, זיי לייגן זיי צו צו דעם קרבן פסח, און די אלע ערשטע צען מענטשן קענען זיי אוועק גיין פון דעם קרבן, ווי לאנג די קרבן איז קיינמאל נישט אראפ געגאנגען צו זירא איז עס נישט קיין שום פראבלעם. איז פרעגט די גמרא, לפי די שיטת רבי יהודה, וואס איך מוז אייביג האלטן א אלטע באלעבאס אויף דעם קרבן, פרעג איך דיר, ווי אזוי קען די משנה זאגן אז איך קען מאכן דעם גאנצן פאטענט, און איך קען טוישן, איך זאג איינער גייט אריבער צו די צווייטע צד, סיי צו ס'איז ראובן מיט שמעון וואס זיי טוישן זיך, אדער ס'איז לוי מיט יהודה וואס זיי טוישן זיך, אבער אין ביידע פעלער איז דא אזא פאל וואס דעם נייעם מענטש פון דעם שוק, וואס ער איז דאך נישט געווען איינגעשריבן ארגינעל אינעם קרבן פסח, איז דער איינציגסטער מענטש וואס איז יעצט איינגעשריבן אויפן קרבן פסח, און די ארגינעלע בעלי בתים ראובן מיט שמעון, זיי מוזן צוקומען צו דעם פרעמדן מענטש און ווערן א חלק פון זיין חבורה. אבער לפי רבי יהודה גייט עס דאך נישט, ווייל לפי רבי יהודה זאגט דאך קלאר אז ס'מוז זיין א ארגינעלע בעלעבאס מוז דא זיין. פאר דעם זאגט די גמרא לכאורה לימא מתניתין דלא כרבי יהודה. לכאורה אונזער משנה שטימט נישט ווי רבי יהודה. לפי רבי יהודה מוז א ארגינעלע בעלעבאס נאך דא זיין א חלק פונעם קרבן. און דא זעה איך די משנה געבט מיר א אפער, און די משנה זאגט מיר זאלסטו וויסן אז די אלטע בעלי בתים קען זיך מצטרף זיין מיט לוי מיט יהודה וואס זיי זענען נאר שפעטער צוגעקומען. לכאורה דאס זאגט די גמרא לימא דלא כרבי יהודה. אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן ניין אפילו תימא רבי יהודה, אין אמת'ן אריין קען עס יא זיין שיטת רבי יהודה, פארוואס? ווייל כיוון דאמר רבי יהודה אין שוחטין את הפסח על היחיד, וויבאלד רבי יהודה האלט דאך אז א קרבן פסח קען איך נישט מאכן נאר אויף א יחיד, אויב אזוי קומט אויס די מינימום אמאונט מענטשן וואס איך מוז האבן אויף א קרבן פסח זענען צוויי, אויב אזוי מעיקרא לאמנויי אחרינא בהדיה קאי. קומט אויס ווען איך האב נאר צוגעלייגט איינעם, ווארט דער קרבן פסח אויף נאך איינעם, אויפן צווייטן מענטש וואס זאל אויך זיין ממונה. אויב אזוי כאחד מבני חבורה דמי. דער צווייטער מענטש וואס קומט יעצט צו, ער איז נישט קיין גאסט, ער איז נישט אזוי ווי די נעקסטע שלב, ניין, ער איז אזוי ווי די ערשטע בעלי בתים, ווייל כדי מיין קרבן פסח זאל זיין כשר, מוז איך האבן לכתחילה צוויי מנויים אויף דעם. היות אין אונזער פאל האב איך נאר געהאט איינס, כ'האב נאר געהאט ראובן ביי איין קרבן און שמעון ביי די אנדערע קרבן, האט דער קרבן אייביג געווארט אויף א צווייטן, איז ווען איך האב צוגעלייגט לוי מיט יהודה, ווערן זיי נישט אנגערעכנט, אה עטס זעטס פרישע מענטשן, עטס זעטס געסט דא, און דו קענסט נישט אריינברענגען א צווייטן, דער גאנצער קרבן ווערט פסול. ניין, זיי ווערן כאילו די ערשטע מנויים פון דעם קרבן. היות זיי זענען די ערשטע מנויים פונעם קרבן, קען יעצט קומען ראובן זאגן, ווייסט וואס, איך וויל אויך זיין א חלק פון דיין קרבן, קען קומען שמעון זאגן, איך וויל אויך זיין א חלק פון דיין קרבן, פארוואס, ווייל זיי זענען באמת אזוי ווי די ערשטע מנויים וואס זענען געווען אויף דעם קרבן, ווייל זיי זענען די נומער צוויי. אמר רב אשי, אויף דעם זאגט רב אשי מתניתין נמי דייקא, איך האב טאקע א ראיה פון דעם אין די משנה, פארוואס? דקתני אין די משנה איז געשטאנען, וכן חמשה חבירות של חמשה חמשה האבן געהאט אין די משנה אזא פאל, איך האב געהאט פינף חבירות וואס האבן געהאט פארלוירן פינף בהמות, אדער נישט פארלוירן, עס האט זיך אויסגעמישט פינף בהמות, האט די משנה געזאגט איך האב א פאטענט, לאמיר נעמען דא פון יעדעם איינעם איין מענטש ארויס, יעדער איינער העט זיך מצטרף זיין אויף איין קרבן, יעדער קרבן וועט יעצט באקומען פרישע פינף מענטשן אויף דעם, און אזוי ווייס איך צווישן זיך האב איך זיכער עכטיגע באלעבאס, מען מאכט א תנאי צוזאמען, און פיין די זאך איז ארלעדיגט. אבער די משל וואס די משנה נוצט איז, פינף חבירות, וואס אין יעדע חבורה איז דא פינף מענטשן, אין אזא פאל בין איך פארזיכערט אז מיין קרבן פסח האט אין זיך פינף מענטשן וואס זענען עכטיגע בעלי בתים פון דעם קרבן. און פון דעם זאגט ער, וכן חמש חבירות של חמשה איז חמשה של חמשה אין, דווקא ווען ס'איז פינף מענטשן, פינף חבירות מיט פינף מענטשן, דווקא אין אזא וועג ארבעט עס אין די משנה. אבל של חמשה וארבעה לא, אבער טאמער פון איינעם פון איין חבירה פעלט מיר דעם פינפטן מענטש, דעמאלס די גאנצע זאך העט נישט ארבעטן. איי, כ'האב אן עצה פאר דיך, ברענג איינעם מן השוק, רוף נאך איינעם, און אזוי ווייטער וועל איך האבן גאראנטירט פינף בעלי בתים פאר איין קרבן, און אזוי צווישן זיך וועלן זיי מאכן דעם תנאי, פארוואס העלפט עס נישט? פארוואס אין אזא א פאל אז איך האב איין חבירה וואס האט נאר פיר, דאס הייסט איך האב פינף, פינף, פינף, פינף און פיר, פארוואס אין אזא א פאל העט עס נישט ארבעטן? לאו משום דלא פייש חד מבני חבורה גביה, ווייל אפילו דו זאלסט נאך צולייגן איינס פונעם גאס, דו העסט וועלן ברענגען איינעם פון דעם גאס און אים צולייגן, און שפעטער וועל איך האבן פינף, פינף, פינף, דאס הייסט יעדע קרבן האט איין ריכטיגע באלעבאס. עטס נישט העלפן, פארוואס? ווייל דער איינער וואס איז געקומען פונעם גאס, דער גאס מענטש, ער איז נישט קיין מענטש פון די ארגינעלע חבירה, ער איז א מענטש פון דרויסן, די מינוט ער איז א מענטש פון אינדרויסן, קען ער נישט זיין אז איך בין די איינציגסטע מענטש וואס איז א חלק פון דעם קרבן, ווייל אז איך בין די איינציגסטע מענטש פון דעם קרבן, און איך בין נישט פון די ארגינעלע באלעבאס, קען עס, עטס נישט ווערן א חלק פון דעם קרבן פסח. זעסטו דאך קלאר אז די משנה האט אויך געהאלטן אזוי ווי רבי יהודה. איז פאר דעם זאגט רב אשי זאלסטו וויסן אוואדע אונזערע משנה איז יא ווי רבי יהודה, דו ווייסט פארוואס אין די משנה קען מען עס יא מאכן, ווייל ער איז דער מנוי נומער צוויי, נומער צוויי האט א דין אזוי ווי די ריכטיגע באלעבאס, פאר דעם קען ראובן מיט שמעון מאכן דעם דיעל מיט לוי מיט יהודה. מה שאין כן די פעל פון די פינף חבורות, וואס דארטן אויב ס'פעלט מיר א מענטש און איך ברענג איינעם מן השוק איז ער דאך די נומער פינף, די נומער פינף איז מער נישט קיין ארגינעלען באלעבאס נאר ער איז שוין כאילו דעם צווייטן שלב, די צווייטע חבורה, די צווייטע די שוואכערע סארט מנויים, קען ער נישט גיין זאגן איך בין דער באלעבאס און עטץ קענטס אלע מיטמאכן מיט מיר, ווייל איך בין נישט פון ארגינעלע חבורה אזוי ווי רבי יהודה האט געזאגט, שמע מינה, זעהט מען דאך טאקע פון דא אז די משנה האט אוודאי יא געהאלטן פון שיטת רבי יהודה און ס'גייט לכולי עלמא. מיט דעם האבן מיר געענדיגט דעם ניינטן פרק פון די מסכתא, הדרן עלך מי שהיה טמא וסליק לה פסח שני.